ברוך השם מסכת נזיר דף י ז עמוד א' די ערשטע שורה אויבן.
איתיביה האט רבי יוחנן געפרעגט א קשיא ריש לקישן, דער דין איז ווען א נזיר ווערט טמא. איז דאך והימים הראשונים יפלו, די ערשטע טעג פאלן אוועק, און מען דארף אויף אים שפריצן פון די מי חטאת דעם דריטן טאג, דעם זיבעטן טאג, דעם זיבעטן טאג איז ער זיך טובל, און ער וועט האבן הערב שמש, צומארגנס דארף ער ברענגען דעם קרבן, אן אשם טמא, א נזיר טמא ברענגט אן אשם, און ער ברענגט צוויי עופות, איינס פאר א חטאת און איינס פאר א עולה. ווען הייבט ער אן צו ציילן די נייע נזירות ווען? די נייע נזירות הייבט ער אן צו ציילן פון דעם אכטן טאג נאכדעם ווען ער האט געברענגט דעם קרבן, ווייטער אין גמרא איז דא א מחלוקת, נאר די ברייתא האלט אז ווען הייבט ער אן צו ציילן די נייע נזירות? הייבט ער אן צו ציילן פון דעם אכטן טאג. איז ווי וועט זיין א נזיר ער האט אויף זיך גענומען נזירות ווען ער איז געווען טמא דעמאלטס איז דאך נישט דא קיין דין אז זאל דארפן ברענגען א קרבן וואס איז דעמאלטס דער דין לויט רבי יוחנן לאמער זעהן זונטאג האט ער אויף זיך גענומען נזירות ער איז געווען א טמא מת. דארף מען אויף אים שפריצן דעם דריטן טאג און דעם זיבעטן טאג, און דער זיבעטער טאג ווערט שוין גערעכנט דער ערשטער טאג פון די נזירות טהרה. דאס שטייט אין דער ברייתא, אין בין טמא שנזר, ס'איז נישט דא קיין חילוק פון א טמא וואס האט אויף זיך גענומען נזירות, לנזיר טהור שנטמא, צו א נזיר טהור וואס איז געווארן טמא, איז נישט דא קיין חילוק אלא דער חילוק איז טמא שנזר, א טמא וואס האט אויף זיך גענומען נזירות דארף ער זיך דאך ריין מאכן, מען דארף אויף אים שפריצן דעם דריטן און דעם זיבעטן, ער איז זיך טובל דעם זיבעטן, איז שביעי שלו עולה לו למנין, דער זיבעטע טאג ווערט שוין גערעכנט דער ערשטע טאג פון נזירות, ווייל ער דארף דאך נישט ברענגען קיין קרבן אויף דער טומאה, ונזיר טהור שנטמא, א נזיר טהור וואס איז געווארן טמא, ער דארף דאך ברענגען א קרבן צומארגנס דעם אכטן טאג, אין שביעי שלו עולה לו למנין איז דער אכטער טאג, ערשט דעמאלט הייבט ער אן ציילן, אבער דער זיבעטער טאג דארף ווערט נישט אריינגערעכנט אין דעם מנין, ווייל אין פסוק שטייט וקידש ראשו ביום ההוא, דאס ווערט דערמאנט אין דעם טאג ווען ער ברענגט דעם קרבן, אז דעם טאג ווען ער ברענגט דעם קרבן הייבט ער אן צו ציילן די נזירות טהרה. ואי סלקא ד, דא ווערט גארנישט ניט דערמאנט קיין ווארט אז דעם זיבעטן טאג דארף ער אויף זיך מקבל זיין א נייע נזירות, שטייט אז דער זיבעטער טאג ווערט שוין גערעכנט די נייע נזירות. ואי סלקא דעתך אז איך וועל זאגן אזוי ווי דו ריש לקיש זאגסט, לא חיילא, אז אויב בשעת קבלת נזירות איז ער געווען טמא איז בכלל נישט חל אויף אים נזירות, אמאי עולה לו מן המנין, אויב ער האט אויף זיך נישט גענומען קיין נזירות, פארוואס זאל דער זיבעטער טאג ווערן גערעכנט? דער אכטער דארף אויך נישט ווערן גערעכנט.
איי זאל מען פארענטפערן אז דא רעדט זיך ער האט אויף זיך גענומען נזירות דעם זיבעטן טאג, אזוי ווי איך האב פריער פארענטפערט ביי יוצא ונכנס? ניין, אויב ס'זאל זיך אזוי רעדן, דארף ער דאך לערנען דא אויך אז ס'דא א חילוק אז דער נזיר טהור שנטמא דארף נישט נעמען קיין נזירות, און טמא שנזר דארף יא נעמען נזירות, און ווען אז ער לערנט דאס נישט ווייזט אויס ער דארף נישט נעמען קיין נזירות, און די זעלבע זאך האב איך געקאנט פרעגן לויט ריש לקיש'ן זאל מען שטיין דער חילוק, זה שותה ביין ומטמא דלא לוקה, א טהור שנטמא גיט מען יא מלקות, און טמא שנזר איז די דין מען גיט אים נישט קיין מלקות, טאקע לכתחילה טאר ער זיך נישט מטמא זיין זאגט תוספות ווייטער, אבער קיין מלקות גיט מען אים נישט, די גמרא פרעגט ווייטער טאקע דיע קשיא. דער צווייטער קומט און די גמרא האט נישט געקאנט יעצט אויך פרעגן די זעלבע קשיא. אמר מר בר רב אשי, האט מר בר רב אשי געזאגט, מיחל, כולי עלמא לא פליגי דחיילא. רבי יוחנן און ריש לקיש'ן קריגן זיך נישט לגבי דעם דין צו ס'איז חל נזירות, אנדערש ווי כ'האב פריער געלערנט, ריש לקיש לערנט אויכעט אז נזיר, א טמא וואס האט אויף זיך גענומען נזירות איז שוין חל אויף אים נזירות און ער דארף נישט אויפ'ס ניי מקבל זיין, און אויב ער האט געטרינקען וויין קומט אים מלקות, אויב ער האט זיך אפגעשוירן. אפילו טמא'דיגערהייט קומט אים אויך מלקות, נאר די מחלוקת איז נאר, טמא'דיגערהייט האט זיך נאך אמאל מטמא געווען, צי דער דין פון טומאה פון א נזירות איז חל אויף אים, דאס זאגט ער, מיחל כולי עלמא לא פליגי דחיילא, ס'איז חל די נזירות אויף אים, ווען ער ווערט ריין דארף ער נישט נאכאמאל נעמען אויף זיך, איז שוין זיין גוט דאס וואס שטייט שביעי עולה לו מן המנין, ער דארף עס נאכאמאל נישט נעמען אויף זיך, און אויב ר'האט געטרינקען וויין צו ר'האט זיך אפגעשוירן קומט אים די מלקות, אלעס אזוי ווי רבי יוחנן, אלא כי פליגי, די מחלוקת איז למילקי, אויב ער איז זיך מטמא ווען ר'איז טמא, צו פאר דער טומאה גיט מען אים מלקות, רבי יוחנן סבר רבי יוחנן זאגט כיוון דחיילא לקי ווייל עס איז דאך חל די נזירות לגבי שתיית יין לגבי תגלחת איז עס חל אויף טומאה און די דין איז א נזיר וואס איז אריינגעגאנגען אין בית הקברות אדער איז אריינגעגאנגען אין אוהל המת אדער ס'איז אים געשטארבן א אונס און געווארן טמא און איך ווארן אים ער זאל ארויסגיין פון די טומאה כאטש ער איז שוין טמא. אויב ער גייט נישט ארויס קומט אים מלקות, איז דא אויך די זעלבע זאך קומט אים מלקות, וריש לקיש סבר, ריש לקיש זאגט לא לקי, אויף טומאה קומט אים נישט קיין מלקות, וחיילא, כאטש די נזירות איז דאך חל, ווען טמא'דיגערהייט ר'האט גענומען נזירות איז עס חל, והא ראיה ער דארף נישט נאכאמאל נעמען קיין נזירות, און אויך אויב ער טרינקט וויין אדער ער שערט זיך אפ קומט אים מלקות, אבער אויף טומאה קומט אים נישט קיין מלקות. איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש, האט רבי יוחנן געפרעגט א קשיא ריש לקישן, מיר האבן געלערנט מי שנזר והוא בבית הקברות, איינער האט אויף זיך גענומען נזירות ווען ער איז געווען אויפן בית הקברות אפילו היה שם שלושים יום, אפילו ער איז געווען אויפן בית הקברות דרייסיג טעג, אין עולין לו מן המנין, דאס ווערט נישט גערעכנט אין דעם צאל פון נזירות, נזירות די דרייסיג טעג הייבט ער אן צו רעכענען נאכדעם ווי ער ווערט ריין, ואינו מביא קרבן טומאה, קיין קרבן טומאה דארף ער נישט ברענגען, א קרבן טומאה ברענגט נאר א נזיר טהור וואס איז געווארן טמא, ווייזט אויס פון דא קרבן טומאה הוא דלא מייתי, א קרבן פאר די טומאה ברענגט ער נישט, הא מילקא לקי עליה, אבער מלקות או אפילו אין די זיבן טעג, אויב ער איז גע ווי מען זאגט איז געווארן נאכאמאל טמא, גיט מען אים מלקות, ווייל אויב איך זאל זאגן מען גיט אים נישט קיין מלקות, האט דאך דאס געדארפן שטיין אין דער משנה, ואינו לוקה, ער רעדט דאך די דינים וואס איז פארהאנען פון טומאה, ביי א טמא שקיבל עליו נזירות. ענטפערט די גמרא, ריש לקיש ענטפערט, בדין הוא אין אמת'ן דליתני ער דארף מיר לערנען אינו לוקה אין די זיבן טעג, כל זמן ער איז א נזיר טמא, אויב ער איז געווארן טמא קומט אים נישט קיין מלקות, אזוי דארף ער לערנען, אלא נאר משום דקא בעי למיתנא סיפא, ווייל ער וויל מיר לערנען די סיפא, יצא ונכנס עולה לו מן המנין. אין דער סיפא פון דער משנה שטייט, יצא, ער איז ארויסגעגאנגען פון בית הקברות, און ער האט זיך גערייניגט דעם דריטן און זיבעטן, און ער האט זיך געטובלט, שטייט אין ונכנס, און נאכער איז ער אריינגעגאנגען צוריק אין בית הקברות, עולה לו מן המנין, איז דער טאג וואס ער האט אנגעהויבן צו ציילן נזירות טהרה, ווערט עס שוין גערעכנט פון נזירות טהרה, ממילא האט ער דעם דין ווי נזיר טהור שנטמא, ומביא קרבן טומאה, און ער ברענגט א קרבן טומאה, אזוי דארט פאסט זיך דאך נישט צו זאגן וועגן מלקות, ער וויל דאך מיר דערציילן א גרעסערן חידוש אז ער ברענגט קרבן טומאה דעם זעלבן טאג, נישט ווי רבי אליעזר זאגט לא בו ביום, מוז ער דאך דא אויך לערנען מביא קרבן טומאה, תנא רישא לערנט ער אויך אין דער רישא אינו מביא קרבן טומאה, אבער אין אמת'ן האט ער מיר געדארפן לערנען אין דער רישא אינו לוקה אז אויף טומאה גיט מען אים נישט קיין מלקות. זאגט די גמרא תא שמע, רבי יוחנן פרעגט ריש לקיש'ן, מיר האבן געלערנט פון א ברייתא, אין בין טמא שנזר, ס'איז נישט דא קיין חילוק פון א טמא וואס האט אויף זיך גענומען נזירות, לנזיר טהור שנטמא, צו א נזיר טהור בשעת קבלת נזירות איז ער געווען ריין, און ער האט אנגעהויבן צו ציילן די נזירות טהרה, און נאכדעם איז ער געווארן טמא, איז נישט דא קיין חילוק, אלא נאר שטמא שנזר, אויב בשעת קבלת הנזירות איז ער געווען טמא, שביעי שלו עולה לו מן המנין, ווען מען שפריצט אויף אים די מי חטאת דעם דריטן דעם זיבעטן ער איז זיך טובל דעם זיבעטן, איז דער זיבעטער טאג ווערט שוין גערעכנט דער ערשטער טאג פון נזירות, ווייל ער דארף דאך נישט ברענגען קיין קרבן צו מארגן, ונזיר טהור שנטמא, א נזיר טהור, בשעת קבלת נזירות איז ער געווען טהור און ער איז געווארן טמא, דעמאלט אויך אפילו אז ער ווערט גערייניגט דעם זיבעטן טאג איז ער דאך נאך אלץ מחויב צו ברענגען צו מארגן קרבנות, אין שביעי שלו עולה לו מן המנין, דער זיבעטער טאג גייט נישט ארויף מן המנין, ווייל מען הייבט אן צו רעכענען די נזירות פון דעם אכטן, ווייזט אויס ער גייט מיר זאגן די אלע חילוקים וואס איז דא פון פון טמא שנזר ביז נזיר טהור שנטמא, זאגט ער מיר די חילוקים, זאגט ער נאר דאס איז די חילוק, הא למלקות זה וזה שווין, אבער לגבי מלקות זענען ביידע גלייך, ווייל אויב איך זאל לערנען א נז א טמא שנזר גיט מען נישט קיין מלקות, וואלט דאך געדארפט שטיין דער חילוק אז נזיר טהור שנטמא און אז ער איז זיך נאכאמאל מטמא גיט מען אים מלקות, און טמא שקיבל נזירות גיט מען נישט קיין מלקות, איז דאך א קשיא אויף דיר ריש לקיש. אמר ליה, האט אים ריש לקיש גענטפערט, לא ניין, ער מיינט צו זאגן ס'איז דא זאכן וואס ביידע זענען גלייך טאקע טמא שנזר צו נזיר טהור שנטמא, לגבי וועלכע זאכן? לתגלחת זה וזה שווה, איז תוספות ברענגט אראפ איין טייטש לתגלחת אז ביי ביידע אז מען שערט זיך אפ גיט מען מלקות, אבער תוספות פרעגט אפ דעם פשט, ווייל אויב אזוי האט דאך געדארפן שטיין אין גמרא א אנדער לשון, לתגלחת ויין זה וזה שווה, דעריבער זאגט תוספות לערנט תוספות פשט לתגלחת זה וזה שווין אזוי ווי עס איז דא א דין אז נזיר טהור שנטמא דעמאלט ווען ער ווערט ריין איידער ער ברענגט דעם קרבן שערט ער זיך אפ איז די זעלבע זאך א טמא שקיבל עליו נזירות כאטש ער ברענגט נישט קיין קרבן, דאך עס קומט דער זיבעטער טאג דארף ער אפשערן זיינע האר, אבער די גמרא ווייטער פירט נישט אזוי אויס, די גמרא פירט ווייטער אויס, ווייטער איז עס דא א שאלה אין גמרא אז איינער טמא שקיבל עליו נזירות, זאגט די גמרא אז ער דארף זיך ניט אפשערן, נאר דא מדחה בין איך עס מדחה, פרעגט די גמרא.

ער רעדט זיך דא א אופן ווי מען זאגט וואס איז בסדר, מען רעדט נישט דא פון א פון אזעלכע דינים פון א מענטש וועלכע האט עובר געווען אויף א לאו, בקלקוליה לא קא מיירי, מען רעדט נישט פון ענינים וואס דער מענטש האט מקלקל געווען, כאטש דא ווערט דאך דערמאנט נזיר טהור שנטמא, מיינט מען נישט דער נזיר טהור האט זיך מטמא געווען עקסטרע, ס'איז געשען א אונס, ס'איז געווארן טמא. די דא דער אין בין גייט ער עס זאגן אויפן גלייכן אופן, איז נאר דא דער חילוק, ער גייט זיך דא נישט אריין לאזן ווי וועט זיין אז איז הרב רייע און ער האט עובר געווען און ער האט מקלקל געווען, פון דעם רעדט ער נישט. תא שמע, כ'דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט מי שהיה טמא, איינער איז געווען טמא ונזר און ער האט אויף זיך גענומען נזירות,

דא זעט דאך בפירוש א טמא שקיבל עליו נזירות, שטייט דא בפירוש אז אויב איז געווארן שפעטער טמא, ער האט זיך מטמא געווען, גיט מען אים מלקות פאר דער טומאה. תוספות. די צווייטע תוספות, אין בין נזיר טמא, שנזר, וואס איז טייטש נזיר טמא? שנדר האט געמאכט דעם נדר בעודו טמא ווען ער איז געווען טמא, איז נישט קיין חילוק דא לנזיר טהור שנטמא, אז בשעת קבלת נזירות איז ער געווען טהור און נאכהער איז ער געווארן טמא, איז דא נאר דער חילוק, אלא נאר דאס, דער נזיר טמא, אז אויב בשעת קבלת נזירות איז ער געווען טמא, שביעי עולה לו מן המנין, דער זיבעטער טאג ווערט גערעכנט דער ערשטער טאג פון נזירות, ווען כשהזה ג', מען האט אויף אים געשפריצט דעם דריטן טאג, ושנה בז', מען האט געטאפלט נאכאמאל צו שפריצן אויף אים דעם זיבעטן טאג, עולה גייט עס אויף, וטבל יום ז', ער האט זיך גע'טובל'ט דעם זיבעטן טאג, עולה ווערט דער זיבעטער טאג גערעכנט למנין נזירות טהרה, דער ערשטער טאג פון די נזירות טהרה, לפי שאין צורך להביא קרבן בח' על טומאתו, ער דארף נישט ברענגען קיין קרבן דעם אכטן טאג אויף זיין טומאה, ומיד גלייך כשהזה מ'האט אויף אים געשפריצט דעם דריטן טאג, ושנה מ'האט געטאפלט דעם זיבעטן, וטבל האט זיך געטובלט, ראוי לחול עליו נזירות לאלתר, איז שוין גלייך חל אויף אים די נזירות, ווען ער איז אלטער קען זיין דבעי הערב שמש, ער דארף האבן הערב שמש, ואיך יחול עליו נזירות ער איז דאך נאך טמא, אפילו איינער האט זיך געטובלט קען ער נאך אלץ נישט עסן קיין תרומה ער דארף נאך האבן הערב שמש פארוואס ער הייסט נאך טמא, יש לומר קען איך זאגן דטבול יום, אויב טבול יום ווערט אנגערופן ער האט זיך געטובלט דעם טאג ער האט נאך נישט געהאט קיין הערב שמש, קלישא טומאתו איז זיין טומאה א שוואכע, והא ראיה, מעשר שני דארף מען דאך עסן נאר בטהרה, און דער דין איז אז א טבול יום מעג שוין עסן מעשר שני, ולא מעכב, ווייל עס איז שוואכע טומאה איז האלט עס נישט צוריק מלחול נזירות עליו ס'זאל אויף אים נישט חל זיין די נזירות, דאס איז דער דין ווען אויב נדר בהיותו טמא,

איך זע פון שטייט אין פסוק וקידש ראשו ביום ההוא אין דעם טאג וואס ער ברענגט די קרבנות דבאותו יום דעם אכטן טאג ווען ער ברענגט די קרבנות מתחיל למנות נזירות טהרה הייבט ער אהן צו ציילן די נזירות טהרה מוקמינן לה לקמן ווייטער טוט די גמרא איינלערנען דאס וואס שטייט אין פסוק וקידש ראשו ביום ההוא אז די ביום ההוא גייט נישט ארויף אויף דעם טאג ווען ער שערט זיך אפ, דער נזיר טמא שערט זיך אפ אום זיבעטן טאג, נאר דאס גייט ארויף אז דלא חיילא נזירות טהרה עד יום ח', אז די ביום ההוא גייט ארויף אויף דעם טאג ווען ער ברענגט די קרבנות. ואי סלקא דעתך, אויב כ'זאל זאגן ווי דו ריש לקיש זאגסט, לא חיילא, אויב איינער איז געווען טמא און ער האט אויף זיך גענומען נזירות, איז נישט חל אויף אים די נזירות, ער דארף אויף זיך נאכאמאל מקבל זיין, אמאי עולה לו מן המנין, פארוואס זאל דער זיבעטער טאג ווערן גערעכנט פון די מנין פון נזירות טהרה, כיוון דלא הדר קיבל עליה נזירות, ער האט אויף זיך נאכנישט גענומען נאכאמאל קיין נזירות, ואם תאמר פרעגט תוספות, לישני זאל איך פארענטפערן, דהדר וקיבל האט נאכאמאל גענומען אויף זיך נזירות, כדשני לעיל, אזוי ווי איך האב פריער פארענטפערט, ביוצא ונכנס, כ'האב פריער געפרעגט א קשיא אויף ריש לקיש'ן, דארטן שטייט מי שהיה טמא ונזר, שטייט אז אויב ר'האט געטרינקען וויין צו ר'האט זיך אפגעשוירן גיט מען מלקות, האב איך געענטפערט ביוצא ונכנס, זאל איך דא אויך ענטפערן, אז ווען זאגן מיר שביעי שלו עולה מן המנין, אז ער האט גענומען אויף זיך דעם זיבעטן טאג ווען ער איז געווארן ריין האט ער נאכאמאל מקבל געווען? ויש לומר ענטפערט תוספות, דאם כן אויב אזוי הוה ליה לאתנויי האט ער דאס געדארפן לערנען, ער גייט דאך מיר דא לערנען די חילוקים פון טמא שנזר ביז נזיר טהור שנטמא דארף מען דאס לערנען,

פון א טמא שנזר ביז נזיר טהור שנטמא זאל ער דאס אויך לערנען זאגט תוספות והוא הדין דמצי למיפרך לרבי שמעון בן לקיש די זעלבע זאך האט די גמרא געקאנט פרעגן לויט ריש לקיש'ן ליתני זאל מען לערנען דעם חילוק זה שותה ביין ומטמא אויב טמא שנזר טרינקט וויין אז מען איז מטמא די מיינט דער לא לוקה לכתחילה טאר ער נישט לא לוקה וזה לוקה כדפריך לקמן די גמרא פרעגט ווייטער ונראה לומר דלא קשה, ס'איז נישט קיין קשיא, דמצי לשנויי איך קאן פארענטפערן דבקלקולו לא מיירי האי תנא, דער תנא רעדט נישט ווען מ'איז מקלקל, אלא דין דניתן בעיונית, ער רעדט נישט דעם דין פון א עבריין, ער רעדט דעם דין פון א ערליכן מענטש. ולרבי יוחנן לא קשה לויט רבי יוחנן נישטא קיין קשיא, דליתני זה מביא קרבן על טומאתו, אויב נזיר טהור שנטמא ברענגט א קרבן, וזה אין מביא קרבן און טמא שנזר ברענגט נישט קיין קרבן,

פארוואס עולה לו מן המנין דער זיבעטער טאג? ברוך השם, מסכת נזיר, דף י ז עמוד א', די לעצטע פינף שורות פון עמוד. בעי רבא, האט רבא געפרעגט א שאלה, נזר איז גורס דער ב"ח, מען האט אויף זיך גענומען נזירות והוא בבית הקברות, ווען ער האט גענומען אויף זיך נזירות איז ער געווען אויפן בית הקברות, איז דאך דער דין ער דארף גלייך ארויס גיין, איך ווארן אים ער זאל גלייך ארויס גיין כאטש ער איז דאך שוין טמא, אבער איינער איז טמא טאר ער זיך נישט נאכאמאל מטמא זיין. מהו, ווי איז דא דער דין? בעי שהייה למלקות, צי דארף ער זיך זאמען מען זאל אים געבן מלקות או לא, אדער אן שהייה, וואס הייסט אן שהייה אז ער לויפט גלייך ארויס פארוואס זאל מען אים געבן מלקות? די גמרא זאגט אין שבועות אויב איינער איז געווארן טמא באונס אין בית המקדש, איז ווארן איך אים ער זאל גלייך ארויס גיין, און אויב ער האט זיך דארט געזאמט דעם שיעור פון השתחוויה, דעם שיעור זיך צו בוקן מיט פישוט ידיים ורגליים, אזא לאנגן שיעור האט ער זיך געזאמט, אין דער צייט וואס ער האט זיך געזאמט קען מען זיך בוקן בפישוט ידיים ורגליים, גיט מען אים מלקות, ווי אז איינער האט זיך געזאמט ווינציגער פאר דעם גיט מען נישט קיין מלקות, פרעג איך דא אויך ביי דעם נזר והוא בבית הקברות צי דארף ער האבן שהייה למלקות או לא, צי ס'האט דעם זעלבן דין ווי מקדש צי נישט, פרעגט די גמרא היכי דמי, ווי רעדט זיך דא? אילימא וועסטו וועלן זאגן, דאמרי ליה מ'האט געזאגט צו אים, לא תינזור, מען האט אים געווארנט, ער האט געזאגט ער וויל אויף זיך נעמען דעם נדר פון נזירות, האט מען אים געווארנט, נעם נישט אויף דיך דעם נדר פון נזירות, ווייל ביסט דאך טמא. למה לי שהייה, פארוואס דארף ער זיך זאמען? נזיר טהור מאי טעמא לא בעי שהייה, דקא מתרי ביה, א נזיר טהור ווען ער וויל זיך מטמא זיין, זאגן מיר אז אויב ער איז זיך מטמא אפילו אז ער זאמט זיך גארנישט ניט, ער לויפט אריין אין א בית הקברות ער לויפט גלייך ארויס, זאגן מיר גיט מען אים מלקות, פארוואס? דקא מתרי ביה, ווייל מען טוט אים ווארענען, הכא נמי דא אויכעט, קא מתרי ביה, טוט מען אים ווארענען, ווייזט אויס דאס לשון אין דער גמרא אז אויב מ'האט אים געווארנט און ער האט אויף זיך גענומען נזירות קומט אים גלייך מלקות, איז אין שבועות רעדט תוספות פון דער גמרא, ס'איז דאך לאו שאין בו מעשה, דיבור אליין איז דאך לאו שאין בו מעשה, זאגט דער תוספות אז דאס גייט ווי דער מאן דאמר וואס ער לערנט לאו שאין בו מעשה. לוקין עליו, אדער מען מיינט נישט מלקות נאר מען מיינט דעם איסור מלקות, אבער תוספות ביי אונז זאגט דא א אז דער לאו ווערט אנגערופן לאו שיש בו מעשה, פארוואס איז דאס לאו שיש בו מעשה? איז דער הגהות מהר"ב רנשבורג זאגט אזא זאך ברענגט ער אראפ א מגיד משנה, אז אזא לאו וואס מען קאן, ס'איז אזוי, אלא זאגט די גמרא כגון דא רעדט זיך שנכנס בשידה תיבה ומגדל, ער איז אריין געגאנגען דער נזיר טהור אין בית הקברות איז ער געווען אין א באקס ממילא איז די שידה תיבה ומגדל האט פונאנדערגעטיילט פון אים ביז דעם בית הקברות, כאטש ס'איז דאך נישט קיין סטאבילע אוהל, דאס ווערט אנגערופן אוהל זרוק, א אוהל וואס ווארפט זיך, איז האלט איך אוהל זרוק שמיה אוהל ווייל אויב דאס איז נישט קיין אוהל וואלט געווען גלייך ווי ער איז אין בית הקברות נישט ער איז אין דער ובא חברו ס'איז געקומען דער חבר ופרע מעליו מעזיבה כאטש דאס לשון שטייט ופרע מעליו מעזיבה דארף מען נישט טייטשן אז מען האט אפגעדעקט פון אויבן, אויב מען האט אפגעדעקט פון אויבן איז נאך אלץ די זעלבע זאך ווערט ער נאך נישט טמא ווייל דער דער פלאר איז דאך פארמאכט, נאר מען האט אפגעדעקט פון אונטן אזוי שטייט בפירוש אין רש"י אז וואס אונטן האט מען אפגעדעקט און קומט אויס יעצט איז וואס פארוואס שטייט ופרע אז דער חבר איז געקומען. ווייל אויב ער אליין האט אפגעדעקט, ער אליין איז דאך גלייך ווי ער אליין האט זיך מטמא געווען בידיים, און דארטן ווי ער איז זיך מטמא בידיים, דעמאלט איז נישט דא קיין דין פון שהייה, ווייל דער דין פון שהייה איז נאר דווקא ווען ס'איז געוועזן ער איז טמא געווארן באונס, און מען מיינט אז דער חבר געקומען נישט רצונו, שלא ברצונו האט ער אפגעדעקט. פרעג איך דיר אזוי, צי זאגן מיר כי גמירין שהייה בבית המקדש, דער דין וואס מיר זאגן אז אויב מען זוימט זיך א קורצע צייט איז מען נישט מחויב פון טומאה, ווען איז מען מחויב דווקא מען זוימט זיך כדי השתחואה בפי בפישוט ידיים ורגליים, דאס איז דווקא אין בית המקדש, אבל אבראי. אבער נישט אין בית המקדש, לא, איז אפילו מען האט זיך ווינציגער געזאמט איז מען קומט אויך מלקות, דאס הייסט ער האט געדארפן גלייך ארויסלויפן, ער האט זיך געזאמט איין מינוט איז שוין מלקות, או דילמא אדער לא שנא, אז ס'איז נישט קיין חילוק, שטענדיג זאגן מיר אז אויב ר'איז געווארן טמא באונס איז ווען קומט מען מלקות, אויב ער האט זיך געזאמט, אין וועלכע שיעור ער האט זיך געזאמט, כדי השתחוואה בפישוט ידיים ורגליים, תיקו, בלייבט שטיין די שאלה. תוספות. בעי רב אשי, האט רב אשי געפרעגט א שאלה, נזר והוא בבית הקברות, איינער געווען אויפן בית הקברות, דער טמא, האט אויף זיך גענומען א נדר פון נזירות, ווי איז דער דין? דארף מען דאך אויף אים שפריצן פון די וואסער פון פרה אדומה דעם דריטן טאג און דעם זיבעטן טאג, ער זאל ווערן ריין, אז עס זאל אנהייבן ציילן די נזירות טהרה. האבן מיר יעצט א שאלה, טעון גילוח או לא, דעם זיבעטן טאג, צי דארף מען אים אפשערן די האר, צי נישט? ווייל דער דין איז דאך א נזיר טהור שנטמא, שפריצט מען אויף אים דעם דריטן טאג און דעם זיבעטן טאג, און מען דארף אים דעם זיבעטן טאג אפשערן די האר, די האר וטמא ראש נזרו, וויל איך וויסן צו דא איז אויך דער דין אז דעם זיבעטן טאג דארף מען אים אפשערן די האר. צי זאגן מיר כי בעי תגלחת, ווען דארף מען אפשערן, נאר טהור, א נזיר טהור שנטמא איז געווארן טמא, דקא מטמא לנזירותו, ער האט מטמא געווען די נזירות דעמאלט דארף מען אים אפשערן די האר, אבל טמא שנזר לא, אבער א טמא וואס איז געווארן א נזיר איז ער געווען טמא לא, דעם זיבעטן טאג דארף מען ניט אפשערן די האר, ווען ער העט אפציילן די נזירות טהרה דעמאלט וועט ער זיך אפשערן, או דילמא אדער ניין, לא שנא אדער ניין ס'איז נישט קיין חילוק, כאטש ער ברענגט נישט קיין קרבן, אויב טמא שנזר ברענגט נישט קיין קרבן, אבער אפשערן זיך דארף ער זיך אפשערן דעם זיבעטן טאג איידער ער הייבט אן צו ציילן די נזירות טהרה, אין אנדערע ווערטער איך וויל וויסן צי דאס איז פארבינדן מיט א קרבן, ממילא דווקא נזיר טהור שנטמא וואס ער ברענגט א קרבן דארף ער אפשערן די טומא'דיגע האר, אדער דאס האט נישט צו טון מיטן קרבן, אפילו א נזיר, א טמא שנזר דארף זיך אויך אפשערן. זאגט די גמרא תא שמע כ'ל דיר ענטפערן, מיר האבן געלערנט, מי שנזר, איינער האט גענומען אויף זיך א נדר פון נזירות, והוא בבית הקברות, איז געווען אויפן בית הקברות, ווען ער האט אויף זיך גענומען די נזירות, אפילו היה שם שלושים יום אפילו ער איז דארט געווען דרייסיג טעג, אינה עולה לו מן המנין, ווערט דאס נישט אריינגערעכנט פון די צאל פון נזירות טהרה, ואינו מביא קרבן טומאה, קיין קרבן טומאה ברענגט ער נישט. ביז אהער איז די משנה ווייזט אויס. קרבן טומאה הוא דלא מייתי, א קרבן טומאה ברענגט ער נישט, די גמרא לערנט ווייטער אראפ פון א פסוק אז א קרבן טומאה וטמא ראש נזרו, אז נאר בטהור שנטמא דארף מען ברענגען א קרבן, אבל גלוחי אבער אראפשערן. בעי דארף ער יא, ווייל אויב כ'זאל זאגן ער דארף זיך ניט אפשערן, וואלט דאך געדארפן שטיין אין דער משנה אז את ואינו מגלח. ענטפערט די גמרא, ס'איז פון דעם גארנישט ניט קיין ראיה. אין אמת'ן דארף ער זיך ניט אפשערן. נאר מה טעם קאמר? מה טעם אינו מביא קרבן טומאה? פארוואס ברענגט ער נישט קיין קרבן טומאה? משום דלא בעי גלוחי, דאס הייסט אזוי, ווייל עס שטייט ער ברענגט נישט קיין קרבן, ווייס איך אליין אז אינו מגלח, ווייל איינס איז אפהענגיק אין דעם אנדערן. דער וואס דארף זיך אפשערן, דער ברענגט א קרבן טומאה, און דער וואס דארף זיך ניט אפשערן, ברענגט נישט קיין קרבן טומאה. ס'איז דא א חילוק פון א נזיר טהור וואס ער שערט זיך אפ, ביז א נזיר טמא ווען ער שערט זיך אפ. א נזיר טהור שערט זיך שטענדיג אפ, נאכדעם מ'האט מקריב געווען דעם קרבן. א נזיר טהור שנטמא שערט זיך אפ אין זיבעטן טאג, און דעם קרבן ברענגט מען דעם אכטן טאג. תא שמע, כ'וועל דיר ענטפערן די שאלה, מיר האבן פריער געפרעגט טמא שנזר, בשעת ער איז געווען טמא האט ער אויף זיך גענומען נזירות, הייבט מען דאך אן צו ציילן די נזירות פון זיבעטן טאג אן ער ווערט ריין, האט מען געהאט א שאלה צו דעם זיבעטן טאג דארף ער אפשערן די האר. האבן מיר געלערנט אין בין טמא שנזר, ס'איז נישט דא קיין חילוק פון אז בשעת טומאה האט ער אויף זיך גענומען נזירות לנזיר טהור שנטמא, צו א נזיר טהור איז געווארן טמא, איז נאר דאס א חילוק, אלא נאר טמא שנזר א טמא וואס האט אויף זיך גענומען נזירות שביעי שלו עולה לו מן המנין, דעם זיבעטן טאג ווען מ'שפריצט אויף אים עס צווייטע מאל די מי חטאת און ער איז זיך טובל. ווערט דאס גערעכנט דער ערשטער טאג פון נזירות, ונזיר טהור שנטמא, א נזיר טהור איז געווארן טמא, שפריצט מען אויף אים אויך אין דריטן טאג און זיבעטן טאג, אין שביעי שלו עולה מן המנין, דער זיבעטער טאג ווערט נישט גערעכנט ווי דער ערשטער טאג פון נזירות, ווייל ער דארף דאך צומארגנס דעם אכטן טאג ברענגען קרבנות. מאי לאו מיינסטו דען ניט? נאר דער חילוק איז, הא אבער לתגלחת, לגבי דעם דין זיך אפשערן דעם זיבעטן טאג, זה וזה שווין, זענען זיי ביידע גלייך, ווען נאך זיי שטייט נישט דער חילוק אז נזיר טהור שנטמא דארף זיך אפשערן, און טמא שנזר דארף זיך ניט אפשערן, ווייזט דאך אויס אז לגבי דעם זענען ביידע גלייך. זאגט די גמרא לא, ניין, הא למלקות זה וזה שווין, לגבי דעם דין פון מלקות, אויב זיי האבן געטרינקען וויין, לגבי דעם זענען זיי ביידע גלייך, פרעגט די גמרא, אבל תגלחת מאי, אבער לגבי דעם דין זיך אפשערן דעם זיבעטן טאג, ווי איז דער דין, זה מגלח, דער נזיר טהור שנטמא דארף זיך אפשערן וזה אינו מגלח, און טמא שנזר דארף זיך נישט אפשערן, ליתני זאל ער דאס לערנען, און ווען נאך אז ער לערנט עס נישט, ווייזט דאך אויס אז ביידע זענען גלייך, ער לערנט דאך דא אין דער ברייתא די חילוקים פון טמא שנזר ביז נזיר טהור שנטמא, און ער לערנט נישט דעם חילוק, איז דאך א סימן ביידע זענען גלייך. ענטפערט די גמרא, תנא שביעי שלו וכל מילי, ער לערנט מיר דעם שביעי אז דער שביעי שלו עולה מן המנין, וואס איז דער טעם שביעי שלו עולה מן המנין, ווייל ער דארף נישט ברענגען מארגן קיין קרבן, ווייס איך אליין, ווייל אז ער ברענגט נישט קיין קרבן דארף ער זיך ניט אפשערן, ווייל דער אפשערן זיך מיט דעם קרבן, דאס איז פארבינדן איינס מיט דעם אנדערן. מיר האבן דאך פריער געלערנט אין גמרא א נזיר וואס האט געציילט זיינע נזירות, א נזיר טהור, נאכער איז ער געווארן טמא במת איז די ערשטע טעג פאלן אוועק, מען דארף אויף אים שפריצן דעם דריטן טאג און דעם זיבעטן טאג, און זיבעטן טאג דארף ער אפשערן זיינע האר. און צומארגנס אין אכטן טאג דארף ער ברענגען א קרבן, די קרבן קען ער נישט ברענגען אין זיבעטן טאג, שטייט בפירוש אין דער תורה, אין זיבעטן טאג זאל ער זיך אפשערן, אין אכטן טאג זאל ער ברענגען א קרבן. ווי איז טמא שנזר? ווען ער האט אויף זיך גענומען די נזירות איז ער געווען טמא, איז דער דין, די נזירות איז שוין חל אויף אים לגבי אלע דינים פון נזירות, ער טאר נישט טרינקען קיין וויין, ער טאר זיך ניט אפשערן, און מען דארף אויף אים אויך שפריצן שלישי און שביעי אז ער זאל ווערן ריין, אבער דעם אכטן טאג דארף ער נישט ברענגען קיין קרבן. האבן מיר פריער געהאט א שאלה אין גמרא צו ער דארף אפשערן די האר דעם זיבעטן טאג, צו זאגן מיר ווייל ער דארף נישט ברענגען קיין קרבן דארף ער ניט אפשערן די האר אין זיבעטן טאג. אז דער דין אפשערן די האר אין זיבעטן טאג מיט דעם קרבן דעם אכטן טאג איז איין זאך, ממילא דארף ער זיך, און ער דארף נישט ברענגען קיין קרבן, דארף ער זיך ניט אפשערן, נאר ווען ער נאך דעם ווי ער וועט אפציילן די נזירות טהרה וועט ער זיך אפשערן, אדער ניין? א נזיר טמא דארף שטענדיק איידער ער הייבט אן צו ציילן די נזירות טהרה דארף ער זיך אפשערן? גייט די גמרא זיך פושט זיין דיע שאלה? תא שמע, איך װיל דיר פּושט זײַן די שאלה. מיר האָבן געלערנט, אין לי איך װײס נישט, אלא דאָס װײס איך נאָר, ימי טומאתו, דיע טעג, װאָס דער נזיר איז טמא, שאין עולין לו מן המנין, אױב ער װערט טמא במת, גייט עס נישט גערעכנט פון די טעג פון נזירות? ער האט גענומען אויף זיך הונדערט טעג, ווערט דאס נישט גערעכנט די טומא'דיגע טעג? נאך מערער, איך זע דאך אז דאס טוט אפילו סותר זיין די פריערדיגע, אזוי שטייט דאך אין פסוק והימים הראשונים יפלו, איז אוודאי און אוודאי אז די טעג ווערן נישט גערעכנט, דאס ווייס איך. ימי חלוטו מנין, ימי חלוטו די טייטש אזוי, ווען איינער האט א נגע איז אויב ס'איז נישט דא קיין סימני טומאה, ס'איז נישט דא קיין שער לבן אין די נגע, ס'איז נישט דא קיין מחית בשר חי, טוט מען אים פארשליסן. און דיע זיבן טעג וואס מ'טוט אים פארשליסן רופט זיך אן ימי הסגר. וועט זיין נאך די זיבן טעג איז נולד געווארן איינס פון די סימני טומאה, דעמאלט רופט ער זיך אן א מצורע מוחלט, איז ער האט געהאט גענומען אויף זיך נזירות הונדערט טעג, און ער האט שוין געהאט אפגעציילט נזירות לאמער זאגן פערציג טעג, נאכער איז ער געווארן א מצורע. איז וואנעט ווייס איך אז ימי חלוטו מנין אז דיע טעג וואס ער איז א מצורע אז דיע טעג ווערן נישט צוגערעכנט פאר טעג פון נזירות ווייל ימי חלוטו איז נישט סותר די פריערדיגע איז עס נישט סותר אבער וואנעט ווייס איך אז דאס אליין ווערט נישט גערעכנט ודין הוא. איך קען עס אפלערנען פון א דין פון א מה מצינו, מה ימי טומאתו, אזוי ווי ווען די נזיר טהור ווערט טמא, איז דאך דער דין מגלח, ער שערט זיך אפ ומביא קרבן, און מען ברענגט א קרבן, אף ימי חלוטו, די זעלבע זאך ווען דער מצורע איז געווארן א מצורע מוחלט, איז דאך אויך דער דין מגלח, נאכדעם ווי ס'היילט זיך אויס די צרעת דארף ער זיך אפשערן, ומביא קרבן, ער ברענגט די קרבן פונעם מצורע, קומט אויס אז די ימי חלוטו איז גלייך צו ימי טומאתו, ווען עס ענדיגט זיך ימי טומאתו ברענגט ער א קרבן, און ווען עס ענדיגט זיך ימי חלוטו ער ציילט אפ ברענגט ער א קרבן, אויב אזוי, ומה ימי טומאתו אין עולין לו מן המנין, אזוי ווי ימי טומאתו ווערט זיך נישט גערעכנט פון דער צאל פון די טעג פון נזירות, אף ימי חלוטו, די זעלבע זאך דיע טעג וואס ער איז א מצורע מוחלט, אין עולין לו מן המנין, ווערט עס אויך נישט גערעכנט. אזוי האב איך א סברא צו זאגן, אז די טעג וואס ער איז א מצורע, דאס ווערט נישט גערעכנט אין די מנין פון די טעג פון נזירות. זאגט די גמרא, לא, ס'איז נישט אזוי, ימי חלוטו איז נישט גלייך צו ימי טומאתו, אם אמרת בימי טומאתו, ווייסטו פארוואס ימי טומאתו ווערט נישט גערעכנט אין דעם צאל פון די טעג פון נזירות? שכן מבטל בהן את הקודמין, איך זע דאך אז ס'איז מבטל די פריערדיגע, ווייל עס שטייט אין פסוק ווען ער ווערט טמא והימים הראשונים יפלו, לפיכך, אז ס'איז מבטל די פריערדיגע, אז ס'האט א כח דאס וואס איז שוין געווארן געציילט, אז דאס זאל עס מבטל זיין, פארשטיי איך אין עולין לו מן המנין, אז די טעג וואס ס'איז טמא ווערט עס נישט גערעכנט. תאמר בימי חלוטו, ווי איז אבער בימי חלוטו שאינו מבטל את הקודמין, דאס וואס ער האט געציילט נזירות איידער ער איז געווארן א מצורע, ווערט נישט בטל. איך לערן אפ פון פסוק וטמא ראש נזרו, זאגן מיר נאר טומאה איז סותר, אויב ער ווערט א טמא מת זאגן מיר זאל עס סותר זיין די פריערדיגע, ווי איז אבער אז ס'איז געווען א צווייטע סיבה, למשל מ'האט אפגעשוירן דעם נזיר, ער האט אויף זיך גענומען נזירות הונדערט טעג, טאר ער זיך ניט אפשערן. איז מען געגאנגען נאך דרײַסיק טאג האט איינער אים אפגעשוירן, ליסטים האט אים אפגעשוירן, זאגן מיר ס'איז נישט סותר די פריערדיגע דריי טעג, סותר די פריערדיגע דרײַסיק טעג איז נאר איין זאך טומאה, און דאס וואס ער איז געווארן א מצורע איז נישט סותר די טעג וואס ער האט געציילט ביז דעמאלט ער איז געווען א מצורע. איז אויב ימי חלוטו שאינו מבטל את הקודמין, לפיכך דעריבער עולין לו מן המניין, זאל איך זאגן אז די ימי חלוטו, כאטש ער איז א מצורע, אבער דאס זאל ווערן גערעכנט פון די טעג פון נזירות. וויל איך יעצט דאס זאגן אז די ימי חלוטו איז נישט גלייך צו ימי טומאתו. זאגט אבער די גמרא ניין איך קען נישט אזוי זאגן, אמרת זאג אזוי, ומה דאך נזיר בקבר, יעצט גיי איך מאכן א קל וחומר, איינער האט אויף זיך גענומען נזירות בקבר, ער איז געווען אויפן בית הקברות, אדער ער איז געווען טמא, וואס איז דעמאלט דער דין? ששערו ראוי לתגלחת, די האר זיינע שערט מען אפ דעם זיבעטן טאג, אזוי לערן איך יעצט אין די הוה אמינא, מען שפריצט אויף אים דעם דריטן און דעם זיבעטן, און דעם זיבעטן טאג איז דא א חיוב אפצושערן זיינע האר, קומט דאך אויס אז ער איז אביסל גלייך צו א נזיר, צו אנדער נזיר, ווי איז דער דין? אויב נזיר בקבר איז ער סותר די פריערדיגע? ניין ער איז נישט סותר די פריערדיגע, ער האט דאך נישט וואס סותר זיין, און דאך זע איך ער איז גלייך צו א נזיר ששערו ראוי לתגלחת, די האר זיינע איז ראוי לתגלחת, איז ער דאך גלייך צו א נזיר, דאך זאגן מיר אין עולין לו מן המנין, דאך איז דער דין אז דאס ווערט נישט גערעכנט פון די מנין פון די נזירות, אזוי האבן מיר דאך געלערנט אין דער משנה, דף טז עמוד ב', אויב נזיר בבית הקברות, עה אפילו ער איז דאך דא דרייסיג טאג, אין עולין לו מן המנין. יעצט, ימי חלוטו, שאין ראוי לתגלחת, די ימי חלוטו, ווען עס ענדיגט זיך די ימי חלוטו, איז נישט ראוי לתגלחת, וואס הייסט נישט ראוי, די דין איז דאך א מצורע, טוט מען דאך אויך אפשערן נאכדעם ווי ער ווערט אויסגערייניגט זיך פון די צרעת, נאר מען מיינט קיין תגלחת אלס נזיר איז עס נישט דא, לא כל שכן שאין עולין לו מן המנין, איז דאך אזוי, א קל וחומר, אויב ער איז געווען טמא בשעת ער האט גע, מקבל געווען אויף זיך נזירות, איז ער דאך גלייך צו א נזיר מיט וועלכע זאך וואס מען דארף אפשערן די האר, און דא איז ער דאך נישט סותר. דאך זאגן מיר אז די ימי טומאה ווערן נישט גערעכנט אין חשבון פון נזירות, איז אוודאי און אוודאי אז ימי חלוטו זאל נישט ווערן גערעכנט. ביז אהער איז די ברייתא מאי לאו, מיינסטו דען נישט תגלחת טומאה? אז מען מיינט צו זאגן תגלחת טומאה, דאס וואס דא א שטייט נזיר בקבר ששערו ראוי לתגלחת, מיינט מען ער דארף זיך אפשערן נאך די זיבן טעג, אזוי ווי א נזיר וואס איז געווארן טמא, און ווייל ער האט גלייך מיט דעם דין תגלחת צו א נזיר, דעריבער מאך איך דעם קל וחומר. וואזשע זעען מיר פון דא א? אז איך זאג נזיר בקבר דארף זיך אפשערן די האר דעם זיבעטן טאג. אלעס איז א. פריערט איך געהאט די שאלה. זאגט די גמרא לא ניין, פון דא איז נישט קיין ראיה דאס וואס שטייט דא א. אז נזיר בקבר שערו ראוי לתגלחת מיינט מען תגלחת טהרה, די פשט איז אזוי, גיב א קוק אין אמת'ן אין זיבעטן טאג שערט ער זיך נישט אפ, נאר איך זאג אזוי, ביי א נזיר איז דאך דא דער ענין פון דעם גדל פרע, אויב אבער בשעת ער האט גענומען אויף זיך נזירות, איז ער געווען טמא, דארף ער זיך ניט אפשערן, און די האר וואס וואקסט אויף אים בימי טומאה, דארף ער אפשערן ווען? ווען ער וועט ווערן ריין און ער וועט ציילן די דרייסיג טעג פון די נזירות בטהרה, הייסט דאך עס אז די האר וואס וואקסן יעצט אויף אים, די האר וועט מען אפשערן שפעטער, און דאך זאג איך אז די ימי טומאה אין עולה לו מן המנין, איז ימי חלוטו אוודאי און אוודאי, וואס ביי ימי חלוטו וועט ער דאך נישט האבן די האר, ווייל ביי ימי חלוטו וועט מען דאך אים אפשערן די האר ווען ער ווערט אויסגעהיילט פון די צרעת, איז אוודאי און אוודאי, ס'איז נישט עולה מן המנין. זאגט די גמרא, הכי נמי מסתברא, איך מוז אזוי טייטשן אז דאס וואס דא א שטייט אז ביי א נזיר בקבר איז שערו ראוי לתגלחת און ימי חלוטו איז נישט ראוי לתגלחת, מוז איך טייטשן אז שערו ראוי לתגלחת מיינט מען תגלחת טהרה, דאי סלקא דעתך אויב דו וועסט לערנען תגלחת טומאה, מ'מיינט צו זאגן וואס מ'שערט אפ די האר אין דעם. ווען עס ענדיגט זיך די ימי טומאה, ווען ער דארף אנהייבן ציילן די נזירות פון טהרה, ימי חלוטו מי לא בעי תגלחת, ימי חלוטו דארף דאך אויך האבן תגלחת, נאכדעם ווי ער היילט זיך אויס פון די צרעת, דארף ער זיך דאך אפשערן, א מצורע דארף זיך אפשערן, וואזשע ווערט דא דערמאנט אז ביי א נזיר איז דארף ער זיך אפשערן?

וועט ער דארפן אפשערן דעמאלט ווען וועט זיך ענדיגן די נזירות טהרה, אבער ביי א מצורע ווען עס ענדיגט זיך די ימי חלוטו ער ווערט ריין, שערט ער דאך אפ די האר, און ווען עס ענדיגט זיך די ימי טהרה ווען ער וועט ענדיגן ציילן די נזירות איז דאך שוין נישט דא די האר אויף אים, ווייל ער האט עס דאך שוין אפגעשוירן דעמאלט ווען עס האט זיך געענדיגט די צרעת איז א ראיה א תגלחת מיינט מען תגלחת דטהרה, זאגט די גמרא לא, ניין, אין אמת קען איך דיר זאגן מען מיינט תגלחת דטומאה, איי דו פרעגסט מיר בימי חלוטו איז דאך אויך דא תגלחת פון טומאה. תגלחת דנזירות קתני, נזיר בקבר, הערט, שערט מען אפ די האר, מחמת נזירות אין זיבעטן טאג, און בימי חלוטו דארף מען נישט אפשערן, מחמת נזירות, נאר וועגן צרעת, האט דאך די אפשערן נישט קיין שייכות צו נזירות, דעריבער דארף איך דארט זאגן אז לא יעלה לו ימיו לנזירותו, ווייל ע, נזיר בקבר איז דא א ענין פון תגלחת אלץ נזירות, און בימי חלוטו איז נישט דא קיין תגלחת מחמת נזירות, די תגלחת איז נאר וועגן צרעת, ממילא שלאגט די גמרא אפ דעם הכה נמי מסתברא. תוספות יט ח עמוד א' אויבן, ימי חלוטו מי לא בעי תגלחת,

אחר ימי ספרו, נאכדעם וואס ער האט זיך אפגעשוירן טוט ער דאך ציילן נאך א וואך און ער שערט זיך אפ דאס אנדערע מאל, מתוך טומאה הוא מגלח שערט ער עס אפ פון טומאה, שגם בימי ספרו מטמא אדם במגע. דער אפשערן איז נישט דעמאלט ווען ער איז טהור. זאגט די גמרא לא, ניין, תגלחת טומאה דנזירות קתני, לא, לעולם אימא לך אין אמת זיך צו זאגן תגלחת דטומאה,

די תגלחת פון מצורע וואס איז מחמת צרעתו, דאס האט נישט קיין שייכות צו נזירות, הילכך לא יעלו ימיו לנזירותו, און די ימי חלוטו ווערט נישט גערעכנט פאר די נזירות, מה דאך נזיר בקבר וואס האט א שייכות, וואס ער האט תגלחת ווי א נזיר ווערט עס נישט גערעכנט, איז דא אוודאי און אוודאי ווערט עס נישט גערעכנט.